אין דער משנה האבן מיר געלערנט שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, און ווי האט זיין א שור של כנעני האט געשטויסן א שור של ישראל בין תם בין מועד באצאלט א גאנצע שאדן, זאגט די גמרא אמרי איך וועל דיר פרעגן, ממה נפשך?

איך זאג אפילו נישט רעהו איז אויך געווארן געזאגט די פרשה פון נזיקין, אפילו דישראל כי נגח דכנעני איז דארף אויך זיין דער דין ליחייב ווייל רעהו לאו דווקא. אמר רב אבהו האט רב אבהו געזאגט אמר קרא שטייט אין פסוק עמד דער אייבישטער איז געשטאנען וימודד ארץ געמאסטן די ערד ראה האט געזען ויתר גוים ראה שבע מצוות, דער אייבישטער האט געזען די זיבן מצוות שקיבלו עליהם בני נח, די בני נח זענען דאך מחויב פון זיבן מצוות, כיוון שלא קיימו זיי האבן נישט מקיים געווען די זיבן מצוות, עמד והתיר ממונם לישראל, האט מען זייער געלט אוועק געגעבן צו א איד. משמע דווקא בענין זה, שמיר ש. וואס האט עפעס מיט דעם צו די אנדערע? איז די שיטה זאגט אזוי כלומר ראה שאכזרים ולב רע להם וחשודים על כל שהן מצווים משבע מצוות וכל שכן שאין מצירים בצרת אחיהם זיי וועלן נישט וואטשן אז זייער בהמה זאל נישט

איז דער מהרשא זאגט אויף דעם, שטייט דאך אין גמרא, ווען דער אייבערשטער איז געקומען צו די בני עשו האט זיי געוואלט געבן די תורה, האבן זיי געפרעגט מה כתיב בה, האט מען געזאגט לא תרצח, זאגן זיי וואס הייסט לא תרצח, מיר האבן דאך א ברכה על חרבך תחיה, מען געקומען צו די בני ישמעאל, מה כתיב בה, האט מען זיי געזאגט לא תגנוב, זאגן זיי אן גניבה קען מען נישט עקזיסטירן, אזוי איז מידה כנגד מידה, ווייל אויב ווי מען זאגט זיי האבן דאס געענטפערט, האט מען ווייטער האט מען זייער געלט אויפגעדעקט און ווייטער געווען תניא נמי הכי אין א ברייתא האבן אויך אזוי געלערנט, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, א אקס פון א איד האט געשטויסן א אקס פון א כנעני פטור, שור של כנעני, א אקס פון א כנעני שנגח האט געשטויסן שור של ישראל, בין תם בין מועד משלם נזק שלם. שנאמר שטייט אין פסוק עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, ואומר עס שטייט נאך א פסוק הופיע מהר פארן, פרעגט די גמרא מאי ואומר וואס דארף איך האבן נאך א פסוק איך האב דאך שוין איך קען דאך אפלערנען פון דעם פסוק אז דער אייבערשטער האט געזען מען נישט מקיים די ד' מצוות ויתר גוים מען דארף טייטשן ויתר גוים ער האט מוותר געווען די געלט פון זיי. זאגט די גמרא, דעריבער דארף איך נאך א פסוק, וכי תימא אויב דו וועסט זאגן האי עמד וימודד ארץ מיבעיא ליה דאס דארף איך האבן לכדרב מתנה, צו דער דרשה וואס רב מתנה זאגט, וכדרב יוסף די דרשה וואס רב יוסף זאגט, אפי' יענע פסוק איז נישט קיין ראיה, אויב דו'סט אזוי עס זאגן תא שמע ברענגט ער א ראיה פון דעם פסוק הופיע מהר פארן מפארן.

ומתרגם זאגט דער תרגום לקפצא בהון על ארעא מיט זיי שפרינגען אויף דר'ערד ממילא זעה איך דאך גארנישט ניט וועגן ממונם יתר איז די זעלבע טייטש ווי ויתר. מאי דרב יוסף, וועלכע דרשה לערנט אפ רב יוסף? דאמר רב יוסף שטייט אין פסוק עמד וימודד ארץ. ראה, מה ראה האט געזען שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום און זענען נישט מקיים די זיבן מצוות, עמד והתירן להם האט מען זיי מתיר געווען, פרעגט די גמרא איז בעצם איתגורי איתגר קומט אויס זיי פארדינען, זיי האבן נישט קיין חיוב פון די שבע מצוות, אם כן אויב אזוי מצינו געפינען מיר חוטא נשכר ווייל ער איז נישט מקיים נעמט מען עס אראפ. אמר מר בריה דרבנא לאמר צו זאגן שאפילו מקיימין אותן אפילו זענען דאס מקיים אין מקבלים עליהם שכר נעמען זיי נישט אויף דעם קיין שכר דאס הייסט ווייל זענען נישט געבאטן האבן זיי נישט דעם שכר ווי מצווה ועושה אבער די עונשים פון דעם האט מען זיי נישט געפטר'ט, אויב זענען נישט מקיים האבן זיי עונש, נאר אויב זענען יא מקיים האבן זיי אן די שכר. פרעגט די גמרא ולא זיי האבן נישט קיין שכר, והתניא מיר האבן געלערנט ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט מנין פון וואנען ווייס איך שאפילו נכרי ועוסק בתורה א גוי לערנט תורה שהוא ככהן גדול, וואס כאפט ער אן דאס לשון ככהן גדול זאגט תוספות. ווייל ביי תורה שטייט יקרה היא מפנינים, טייטשן מיר דאס ווארט מפנינים, דאס גייט ארויף אויף א כהן גדול וואס ער גייט אריין לפני ולפנים איז תורה העכער, דעריבער כאפט ער דאס ארויף אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, וואס הייסט הרי הוא ככהן גדול? די גמרא זאגט דאך אז א גוי לערנט תורה איז כאילו בועל ארוסתו, ווייל עס שטייט תורה צוה לנו משה מורשה אל תקרא מורשה אלא מאורסה, און אנדערע זאגן ער איז עובר עשה מגיד דבריו ליעקב, נאר די גמרא זאגט דארטן אז מען מיינט די שבע מצוות וואס זיי דארפן מקיים זיין, דאס דארפן זיי לערנען. זע איך דאך ער האט יא שכר זאג אויס זאגט די גמרא אמרי חז"ל זאגן אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה זיי האבן נישט קיין שכר ווי מצווה געבאטן ועושה און זיי טוען דאס אלא כמי שאינו מצווה ועושה אז דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אויב אזוי, וואס איז די טייטש אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי ככהן גדול? קען מען מיט דעם אויך פארענטפערן, ווייל דער עסק התורה איז דאך מער ווי כהן גדול, ווייל מיר זאגן דאך יקרה היא מפנינים, ביי זיי איז עס נישט דיע מדריגה וואס זאל זיין יקרה מפנינים, נאר ס'איז ווי פנינים. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט וכבר שלחה מלכות רומי, די מלכות רומי האט געשיקט שני סרדיותות, צוויי הארן, אצל חכמי ישראל, למדונו תורתכם, לערנטס אונז אייער תורה, קראו ושנו ושלשו, זיי האבן דריי, איין מאל געלערנט, נאכאמאל געלערנט, א דריטע מאל געלערנט, דא אויף פרעגט שוין תוספות די קשיא, המלמד תורה לעובד כוכבים עובר בעשה דמגיד דבריו ליעקב, פריער האט תוספות נישט געפרעגט, ווייל פריער קען איך דאך זאגן נכרי ועוסק בתורה אין די שבע מצוות, דא אויף פרעגט עס תוספות זאגט תוספות אז בעל כרחם עשו על פי דברי המושל איז מען נישט מחויב אויף דעם זיך מוסר נפש זיין בשעת פטירתן ווען די צוויי סרדיות'עס פון רוים זענען אוועקגעגאנגען, תוספות זאגט נאך א תירוץ. זיי האבן זיך געמאכט אז זיי זענען גרים. אמרו להם האבן זיי געזאגט צו זיי, דקדקנו בכל תורתכם מיר האבן מדייק געווען אין אלעס, ואמת הוא, ס'איז אמת, חוץ מדבר זה, איין זאך, שאתם אומרים וואס איר זאגט, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, פטור, של כנעני שנגח שור של ישראל, בין תם בין מועד, משלם נזק שלם, דאס פארשטייען מיר נישט ממה נפשך, אי רעהו וואס שטייט אין די תורה דווקא, אפילו די כנעני כי נגח די ישראל איז אויך ליפטר, פארוואס ווייל ער איז דאך נישט רעהו, ואי רעהו לאו דווקא, איז ממילא ליגן די גוים אויך אין די פרשה פון נזיקין, אפילו די ישראל כי נגח די כנעני ליחייב. און די אידן האבן זיי נישט געהאט געזאגט דעם טעם אז מ'האט מפקיר מפקיר געווען די געלט פון די גויים, אבער ודבר זה און דיע זאך אין אנו מודיעים אותו למלכות, מיר וועלן, די סערדיוטעס האבן דאס געזאגט מיר וועלן דאס נישט מודיע זיין צו די מלכות. רש ר' שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא איז געשטארבן אים א טאכטער, אמרו ליה רבנן לעולא, האבן די רבנן געזאגט צו עולא'ן, קום שטיי אויף, ניזל מיר וועלן גיין נינחמיה, מיר וועלן אים מנחם אבל זיין, אמר להו, האט עולא געזאגט צו זיי, מאי אית לי, וואס האב איך, וואס דארף איך, גבי נחמתא דבבלאי, גיין מנחם אבל זיין איינעם אין בבל, עולא איז געווען פריער אין ארץ ישראל, ער איז אראפ געקומען אין בבל, דגידופא הוא, זיי טוען רעדן כלפי מעלה, דאמרי זיי זאגן, מאי אפשר למיעבד, וואס קען מען טון, געגן דעם וואס איז געשעהן ווייזט אויס הא אפשר למיעבד, אויב מען קען טון עבדי וואלט מען געטון, האט עולא נישט געוואלט גיין, אזל הוא לחודאי גביה, נאכער זאגט די גמרא ער איז אליין געגאנגען, און די נמוקי יוסף זעהט אויס האט א אנדער גירסא, די נמוקי יוסף זאגט אכפוהו האט מען אים געצווינגען. אזוי איז ער גורס אכפוה אז מ'האט אים געצווינגען עולא'ן און ר'איז געגאנגען. אזל הוא לחודאי גביה עולא אליין איז געגאנגען צו אים אמר ליה האט ער אים געזאגט שטייט אין פסוק ויאמר ה' דער אייבישטער האט געזאגט אל תצר את מואב זאלסט נישט אונטערדריקן מואב'ן ואל תתגר בם מלחמה נישט אנרייצן קיין מלחמה. וכי מה עלה על דעתו של משה, וואס האט משה געטוהן, איז דען אויפגעגאנגען אויף זיין דעה לעשות מלחמה שלא ברשות, גיין מאכן א מלחמה מיט מואב'ן שלא ברשות, וואס מען דארף אים פריער זאגן אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, משה רבינו האט גענומען זיך א קל וחומר אמר, האט ער געזאגט, ומה דאך מדינים שלא באו, די מדינים זענען נישט געקומען אלא לעזור את מואב, העלפן מואב'ן, אבער דער עיקר שונאים ווער איז געוועזן? מואב, אמרה תורה, דאך זאגט די תורה, צרור את המדינים, מען זאל אונטערדריקן מדין, והכיתם אותם. און מען זאל שלאגן די מדינים מואבים עצמם, וואס זיי האבן אנגעהויבן צו פארשפרייטן די שנאה קעגן די אידן, זיי האבן געדינגען אויך בלעם'ען, לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי א סברא אז מען דארף זיי אונטערדריקן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה.

איז צוליב זיי דארף מען איבערלאזן די פאלק, והלא דברים קל וחומר, האמיר דאך א קל וחומר, מה דאך בשביל שתי פרידות טובות, וועגן צוויי איינצלנע מענטשן, חס הקדוש ברוך הוא, האט דער אייבישטער געהאט רחמנות על ב' אומות גדולות, אויף צוויי גרויסע פעלקער, ולא החריבן, האט זיי נישט געמאכט חרוב, בתו של רבי, די טאכטער פון רבי'ן, אם כשרה היא, אויב זי איז א כשר'ע, וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב, אז איז ראוי ס'זאל פון איר ארויסקומען א גוטע זאך, ס'זאל פון איר ארויסקומען קינדער צדיקים, על אחת כמה וכמה דהוה חיה, איז אוודאי און אוודאי זי וואלט געלעבט, און אויב זי האט נישט געלעבט, ווי מ'זאגט איז נישט דא וואס צו באדויערן. אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, האט רב חייא בר אבא געזאגט פון רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, דאס ווארט מקפח מיינט מען מ'האקט נישט אונטער, מ'טוט נישט פארמינערן דעם שכר פון יעדן איינעם, אפילו שכר שיחה נאה, אפילו שכר פון איידלע ווערטער טוט מען אויך באצאלן. דאילו בכירה, די עלטערע טאכטער פון לוט'ן, דקאמרה, זי האט געזאגט מואב, זי האט דערמאנט א לשון פריצות אז זי שוואנגערט פון טאטן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, האט דער אייבישטער געזאגט צו משה'ן, אל תצר את מואב, זאלסט נישט אונטערדריקן מואב, ואל תתגר בם מלחמה, נישט אנרייצן מיט זיי א מלחמה, מלחמה הוא דלא, נישט האלטן מיט זיי מלחמה, הא אנגריא עביד בהו, אנגריא ווערט אנגערופן, ארבעטן מיט זיי אז זיי זאלן צוברענגען שפייז, וואסער פאר די מלחמה, דאס יא. צעירה דקאמרה די יונגערע וואס האט געזאגט בן עמי, זי האט נישט דערמאנט פון טאטן, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, האט דער אייבישטער געזאגט צו משה'ן, וקרבת מול בני עמון, ווען דו'סט קומען אן צו די בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, עס ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט מלחמה, מיינט מען צו זאגן כלל אינגאנצן זיך נישט רייצן, דאפילו אנגריא לא תעביד בהו, אפילו מאכן זיי פאר אז זאלן ארבעטן, זאלסטו אויכעט נישט מיט זיי ארבעטן. און דער מהרש"א זאגט, איז דאס גוט וואס שטייט ויגר מואב, מואב האט טאקע מורא געהאט, ווייל מיט מואב'ן איז דאך געווען מותר צו מאכן אנגריא. איך בוזשע דורך שיחה נאה, ווי די תוספות ברענגט אראפ אז די גמרא זאגט דאך אז ביידע האבן מכוון געווען לשם שמים, זיי האבן דאך געמיינט די וועלט איז אונטערגעגאנגען, נאר זיי זענען די צדקניות, לפי דעתם איז דאך געווען לשם שמים, נאר וואס דען, ס'האט געפעלט דער איידעלער אויסדריק, דעריבער איז געבליבן אז מלחמה נישט מאכן, אבער ארבעטן מיט זיי יא. ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן קרחה, נאך האט געזאגט רב חייא בר אבא פון רבי יהושע בן קרחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, א מענטש זאל זיך פעדערן צו א דבר מצוה, ווייל זיי האבן דאך געמיינט לדבר מצוה נתכוונו, שבשביל לילה אחת, וועגן איין נאכט שקדמתה וואס האט זיך געפעדערט בכירה די עלטערע לצעירה פאר די יונגערע, קדמתה האט זיך געפעדערט ארבע דורות לישראל, פריער פיר דורות עובד, דאס איז געווען בועז' זון, ישי, דוד און שלמה, ואילו צעירה ביי די יונגערע עד רחבעם, דכתיב עס שטייט ושם אמו נעמה העמונית איז געוועזן, פון די אידן האט זיך אנגעהויבן אין פיר דורות שפעטער. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שור של ישראל שנגח שור של כותי, פטור. אין דער משנה האט מען דאך געלערנט, א שור, א אקס פון א איד, שטויסט א אקס פון א גוי, איז מען פטור. א אקס פון א גוי שטויסט א אקס פון א איד, בין תם בין מועד, משלם נזק שלם, און די גמרא האט געזאגט אויף דעם אז מען האט מוותר געווען די געלט פון די גויים, דא א רעדט מען נישט פון א גוי, דא א רעדט מען וועגן כותי, כותי, ס'ווערט דערמאנט אין תנך, דארטן זענען געקומען פון דעם ארט כותה, אין מלכים ווערט דארטן דערמאנט ויבא מלך אשור מכותה. איז אויב אונזערס א אקס האט געשטויסן א אקס פון א כותי דארף מען נישט באצאלן ושל כותי שנגח שור של ישראל, א אקס פון א כותי האט געשטויסן א אקס פון א איד, תם משלם חצי נזק, א תם באצאלט א האלבן שאדן, און מועד משלם נזק שלם, אין אנדערע ווערטער, א כותי האט דעם זעלבן דין אזוי ווי א איד. לגבי דעם דין אויב זיין אקס שטויסט אונזער אקס. נאר אויב אונזער אקס שטויסט זייערס א אקס איז מען פטור ווייל איך וויל מען זאל זיך נישט אויסמישן מיט זיי מיט זיי איז דאס א ענין פון קנס אבער אזויפיל גיין קנס'ענען אז זיי זאלן באצאלן אויף א תם נזק שלם האט מען נישט געקנס'נט. ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט א כותי האט דעם דין ווי א גוי, דעריבער לערנט ר' מאיר שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור, ושל כותי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם. זע ווייטער, זאגט די גמרא למימרא, קומט דאך אויס דסבר רב מאיר, רב מאיר האלט כותים, דאס וואס די כותים האבן זיך מגייר געווען גרי אריות הן, זיי האבן זיך מגייר געווען ווייל זיי האבן מורא געהאט אויף די לייבן וואס מען האט מיט זיי אנגערייצט, אבער מיטן גאנצן הארץ האבן זיי זיך נישט מגייר געווען. ורמינהי, איך דארף פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט כל הכתמים, אלע בגדים וואס אויף דיע בגדים איז דא א כתם, א פלעק פון דם, הבאים וואס ס'קומען מרקם, פון די שטאט רקם, טהורים זענען זיי ריין. ווייל רקם איז רוב איינוואוינער געווען גוים, און דם נכרית איז ריין, ווייל אין פסוק ווערט דערמאנט דבר אל בני ישראל אז זי זאל ביי דעם דין פון טומאה, אה, נו, דאס ביי דעם דין פון לידה, אשה כי תזריע זאגן מיר וילדה, א בת ישראל איז מטמא ביי לידה און ביי נידה, אבער א נכרית נישט. כאטש די חכמים האבן דאך געמאכט א גזירה אויף די גויים זאלן האבן דעם דין ווי זבין, אבער אויף דעם כתם האט מען נישט גוזר געווען, ווייל די כתמים ביי א איד אליין איז דער איסור נאר מדרבנן, ווייל מדין תורה איז די טומאת נדה דווקא דם יהיה זובה בבשרה, אז זאל עס זען מגופה, נישט זאל געפינען אויפן בגד. און אפילו ביי א גויה ראתה מגופה, כאטש מ'האט געזאגט מ'האט גוזר געווען, האט מען נאר גוזר געווען בעודו לח, אבער ס'איז געווארן אויסגעטריקנט, איז עס נישט מטמא, דאס זאג איך דאך ס'האט א דין ווי זיבה ווי רוקו ומימי רגליו אז ס'איז מטמא לח נישט מטמא יבש, דעריבער אז זיי קומען פון רקם, ווייל רקם, ווער וועט מיר דערציילן. אז די וואס וואוינען אין רקם זענען גויים. ר' יהודה מטמא, ר' יהודה זאגט אז די כתמים וואס ס'קומען פון רקם איז טמא. איי ס'וואוינען דאך דארט גויים, מפני שהן גרים, ווייל זיי זענען געווען גרים, און דם גר איז דאך מטמא ווי א איד, איי וואס זיי פירן זיך ווי גוים, וטועים זיי זענען טועה זיך, אבער זיי האבן דעם דין ווי א ישראל מומר, דעריבער זאגט רב יהודה אז הבאים מרקם איז טמא. מבין הנכרים, ווען זיי קומען פון נכרים, פון גוים. די כתמים טהורים זענען ריין, ווייל דם עכום איז דאך נישט מטמא, כתם עכום איז נישט מטמא. מבין ישראל, פון די אידן, און מבין הכותים, ר' מאיר מטמא. פשטות, ווייל ר' מאיר לערנט כותים האבן דעם זעלבן דין ווי אידן. וחכמים מטהרין גייט ארויף די חכמים מטהרין אויף ביידע זאכן, סיי מבין ישראל סיי מבין הכותים זענען די חכמים מטהר שלא נחשדו על כתמיהם, איז וואס איז דער פשט אין די חכמים? די חכמים זענען מטהר של ישראל אויכעט, טא וועלכע זענען זיי מטמא? זאגט רש"י, די גמרא פרעגט עס טאקע דארטן אין נידה, אז אויב פון א ישראל די כתמי ישראל זענען זיי מטהר, וועמען זענען זיי מטמא? ענטפערט דארט די גמרא אזוי, אז דא איז צוויי באזונדערע דינים, אז מבין ישראל און מבין הכותים וואס ליגט באהאלטן אין די רומס, מען ווארפט עס נישט ארויס אינדרויסן, איז טמא לכולי עלמא, ווייל כותים זענען גרי אמת הן, און אויב מען געפינט א כתם אין בערי ישראל זאגן מיר דארטן ס'איז ריין. דא רעדט מען דאס וואס שטייט חכמים מטהרין גייט נאר ארויף אז מען האט געפינען א כתם אין א מלבוש בערי ישראל אויף א מקום הפקר נעמען מיר אן אז ס'איז נישט קיין דם נידה פארוואס שלא נחשדו על כתמיהם מ'איז ניט חושד די אידן אז זיי זאלן עס ווארפן ארויס נאר מען טוט עס באהאלטן. יעצט דאס וואס מען געפינט בערי הכותים, ר' מאיר איז מטמא דנחשדו על כתמיהם, און די חכמים זענען מטהר דלא נחשדו, אבער אלמא זעט דאך דא קסבר ר' מאיר אז ר' מאיר האלט כותים גרי אמת הן, ווייל ער זאגט דאך לגבי דעם דין כתמים האט עס דעם זעלבן דין ווי ישראל, פארוואזשע האט ר' מאיר פריער געזאגט אז א שור של כותי האט געשטויסן אונזערס א שור בין תם בין מועד באצאלט מען א גאנצן שאדן. אמר רב אבהו האט רב אבהו געזאגט קנס הוא שקנס רב מאיר בממונם רב מאיר האט געקנסעט שלא יטמעו בהם אז מען זאל זיך נישט אויסמישן. די תנאים ביידע סיי די תנא קמא. סיי רב מאיר לערנען אז כותים גרי אמת הן נאר ווייל זיי פירן זיך דאך נישט אויף ווי געהעריג און מען וויל די אידן זאלן זיך פון זיי דערווייטערן נישט חתונה האבן מיט זייערע טעכטער און לויטן תנא קמא האט מען נאר געקנסעט ווען א שור ישראל שטויסט דעם שור של כותי אז מ'איז פטור צו באצאלן אבער שור של כותי שטויסט שור של ישראל האט מען גארנישט נישט געקנסעט. נאר א תם חצי נזק, און א מועד נזק שלם. לויט ר' מאיר'ן האט מען געקנסעט ביידע וועגן, אז ווען זייערס א שור שטויסט אונזערס א שור, האט מען אויך געקנסעט בין תם בין מועד משלם נזק שלם. מתיב רב זירא, האט רב זירא געפרעגט א קשיא. דו זאגסט אז מען לויט רב מען האט געקנסעט זייער געלט לויט רב מאיר'ן האבן מיר געלערנט ואלו נערות שיש להם קנס אויב איינער האט מאנס געווען געצווינגען צו טון אן עבירה אדער מפתה געווען איבער גערעדט איז דאך דא אין די דין אין די תורה אונס ומפתה א חוץ צער די אנדערע זאכן באצאלט מען קנס חמישים שקל כסף איז די נערה ס'איז דא קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה נתינים דאס זענען די דא די די גבעונים דוד המלך האט אויף זיי גוזר געווען עבדות ממילא זענען זיי שוין אין כלל פון מ'טאר זיך נישט משדך זיין

אמר אביי, האט אביי געזאגט, וואס איז זאל איך קנסענען אז מען זאל איר נישט געבן די חמשים כסף? ווער וועט פארדינען פון דער זאך? וועט דער וואס האט געטאן אן עבירה, דער וועט פארדינען. דעריבער האט מען נישט געקנסעט, כדי שלא יהא חוטא נשכר, אז ס'זאל נישט זיין דער וועלכער האט געזינדיגט, ער זאל פארדינען. פרעגט די גמרא, ווער איך זאג מען זאל טאקע איר נישט געבן, אבער ביי אים זאל עס אויך נישט בלייבן, שלא יהא חוטא נשכר, וניתביה, מען זאל עס געבן לעניים פאר ארעמע לייט? אמר רב מרי, האט רב מרי געזאגט, משום דהוה ממון שאין לו תובעין, אויב איך וויל זאגן אז ס'באלאנגט צו ארעמעלייט, ווער וועט עס מאנען? אן ארעמאן וועט אים מאנען, וועט ער זאגן ער גיט עס צו א צווייטן ארעמאן, ממילא וועט ער דאך ווידער זיין חוטא נשכר, דעריבער זאגן מיר אז זאל בעסער איר געבן, קנס'ע איך איר נישט, איך קען נישט מאכן קיין תקנה און ס'זאל ארויסקומען פון צווייטן זייט פאר א צווייטן נישט גוט. רש"י, אויבן די ערשטע שורה, משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין, דעריבער זאגן מיר אז ער דארף עס נישט געבן פאר ארעמע לייט, נאר ער גיט עס איר, ווייל אויב ער וועט דארפן געבן ארעמע לייט, וועט עס קיינער נישט מאנען, וועט עס בלייבן ביי אים, וועט דער חוטא פארדינען. אי אמרת להוי דעניים, אויב איך וועל זאגן אז ער דארף עס געבן פאר ארעמע לייט, מאן אתא תבע ליה לדינא, ווער וועט קומען און ער וועט אים קענען מאנען לדין, אי תבע ליה עני, אז קומט צו גיין אן ארעמאן און ער מאנט אים, אמר ליה, וועט ער זאגן צו דעם ארעמאן, לעני אחר יהיבנא ליה, איך גיב דאס צו א צווייטן ארעמאן, דערוויילע וועט עס בלייבן די זאך ביי אים, ובכדי שלא יהא חוטא נשכר